היינט האבן אונז די ערשטע, און אפשר אויך די לעצטע, מעשה פון יעקב אבינו, נישט מיט לבן אין חוץ לארץ, נאר אין ארץ ישראל נאכן וואס ער איז צוריק געקומען. דאס איז די מעשה פון דינה אין שכם. אונז האבן געזען פריער אז יעקב איז אנגעקומען שלם עיר שכם, קען זיין שלם איז א שטעטל נעבן שכם, אדער נאך א נאמען פאר שכם, קען זיין ס'מיינט ער איז אנגעקומען בשלום אין שכם, על כל פנים שטייט קלאר ער איז אנגעקומען שיינערהייט, ויחן את פני העיר, האט ער געקויפט דארט א שטח, חלקת השדה. במאה קשיטה, טאקע פון חמור, אבי שכם, אבי שכם טייטש לכאורה די פאטער פון שכם נישט א טאטע פון איינער וואס הייסט שכם נאר די באלעבאס פון שכם אזוי ווי אב איז א לשון פירער און אזוי ווייטער און האט געהאט דארט חירות און געמאכט א מזבח ס'איז זייער גוט אנגעקומען און דא מיטאמאל זעהט מען זייער ענליך צו וואס איז געשעהן צו אברהם ווען ער איז געגאנגען אין א פלאץ וואס ער האט נישט באלאנגט אפילו צו יצחק און אברהם איז געגאנגען אביסל אינדרויסן פון די שטח וואס ער באלאנגט אין ארץ ישראל מ'האט פארכאפט א מיידל. דא איז שוין נישט געווען שרה נישט קיין ווייב פון די פון די אבות, נאר דינה, דינה גייט ארויס, שטייט עפעס ותצא, אפשר איז עס געווען איר פאולט אביסל, איך ווייס נישט, אפשר נישט, אפשר איז דאס סתם, און ס'קומט שכם, און יעצט געפינט מען אויס, ס'איז טאקע דא א מענטש וואס הייסט שכם, די שטאט הייסט שכם אבער זעט אויס די זעלבע נאמען, זיין טאטע הייסט חמור אבי שכם. און ער זעהט איר, אזוי ווי זי איז געגאנגען לראות בבנות הארץ, און ער כאפט איר, וישכב אותה ויענה, צוויי זאכן, וישכב און ויענה, ס'איז נישט קלאר, שפעטער גייט מען זעהן, שטייט דא וידבר על לב הנערה, שפעטער גייט מען כאפן אז זי איז געבליבן ביי אים אינדערהיים, אפשר האט ער איר בארעדט, אפשר איז געווען א אונס, א מפתה, פונקטליך וועלכע, און אפשר עפעס אינצווישן, נישט קיין קלארע זאך וואס שטייט, על כל פנים די פסוק רופט עס ויענה וואס מיינט א אונס, אבער למעשה שכם שפילט אז ער וויל א שידוך, ער זאגט פאר זיין טאטע, קום קח לי את הילדה הזאת, און יעקב האט געהערט, וואס האט ער געהערט? נישט אז ער זאגט קח לי את הילדה הזאת, נאר כי טמא את דינה אחותם, את דינה בתו, און די ברידער, זעט דא ווארט מיטאמאל יעקב, יעקב איז ביז יעצט זיך אן עצה געבן מיט יעדע איינע, טאקע אנטלאפן פון עשו, און שפעטער זיך אן עצה געבן מיט אים, דא יעקב ווערט שטיל, ער ווארט אז זיינע קינדער, דא זעט מען אז זיינע קינדער זענען שוין געווען גרויס, פריער האט ער שוין גערופן אחי מיט לבן, ער ווארט צו זען וואס זיי זאגן. עס איז זייער אינטערעסאנט ווייטער וואס די פסוק פארציילט און וואס מענטשן ווייסן אין די מעשה. און די ברידערס רעגן זיך, ויחר להם מאוד, זיי רעגן זיך, וואס טוען זיי וועגן דעם? זיי רעגן זיך. נבלה עשה בישראל, נבלה עשה בישראל, אינטערעסאנטע לשון, דאס הייסט שפעטער ביי למשל ביי די פילגש בגבעה שטייט א ענליכע לשון נבלה בישראל, ס'איז נישט דא קיין עפעס עם ישראל דא, ס'דא עפעס א משפחה מיט צוועלף קינדער, אבער זיי האלטן זיך שוין עפעס א גאנצע ישראל, ס'איז א נבלה, און די שכם איז נישט קיין ישראל, אבער ער טוט א נבלה בישראל, לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה, מ'טוט נישט אזוי, דאס איז רעגן זיך. און ביזדערווייל קומט דארט אן שכמ'ס טאטע דער חמור, און ער שמועסט שכם בני חשקה נפשו, אפשר זאל מען מאכן א שידוך, און ס'וועט זיין א גוטן שידוך, והארץ תסחרו, מ'וועט זיך עצה געבן, און דער שכם, דער חתן דנן שטייט דארט אויך דארט, און ער זאגט אמצא חן בעיניכם, מען בעט זיך שיינערהייט, מען וועט געבן וואס מען בעט, מוהר ומתן, וואס דו ווילסט. און ווייטער, דער פסוק זאגט וואס ער האט נישט געוואוסט, אבער דער פסוק ווייסט, ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, ווייסט ער אז ס'איז במרמה ניין? אבער די פסוק זאגט אז ס'איז געווען במרמה און פארוואס? אשר טמא את דינה אחותם, ווייסט, זיי רעגן זיך נאך אשר טמא, זיי זאגן עס נאך אשר טמא, ס'הייסט זיי טראכטן נישט דא איז עפעס א שידוך, דא איז א אשר טמא, דא איז נישט קיין שידוך. זיי זאגן יא אוואדע, נאר וואס? מען בעט א קליינע זאך, דארף זיך מל'ן די ערלה, אוואדע דאס האבן זיי שוין געמיינט וואס זיי האבן געטון. שפעטער ס'הייסט זיי בעטן נישט קיין מוהר ומתן כאילו זייער שיין כאילו קומט נעגאושיעטן וויפיל קאסט עס קאסט נישט גארנישט מ'דארף זיך נאר מל'ן און מ'קען ווערן א פארטנער געוויסע זין איז דאס אמת פאר שפעטער איינער וויל זיך מגייר זיין ווערן א איד דארף נישט צאלן קיין געלט מ'דארף נאר זיך מל'ן און ער ווערט א חלק טאקע אבער דא זעט אויס ס'איז געווען במרמה אינטערעסאנט אז די ערשטע כאילו גירות מיט מילה וואס מ'ווערט א איד איז געווען אזא פאלשע גירות מ'האט עס איינגערעדט און די קיצור המעשה איז אז דער שכם גייט אריין אויף די תנאי און ער רעדט פאר די עולם. מען קען אויך זען וואס זיי זאגן האנשים האלה שלמים הם אתנו, זיי האבן נישט געזאגט קיינמאל שלמים הם אתנו, ער זאגט ער לייגט צו זאכן פאר זיינע לאנדסלייט פאר זיינע שטאטס מענטשן, נישט פונקטליך וואס ער זאגט נישט בזה הלשון וואס מען האט אים געזאגט, דארף דאך אויך דא א שדכן דא, ער דארף דאך אויך איינרעדן פאר די עולם, עס וועט זיך לוינען את בנותינו נקח להם און ארז מקניהם וקנינם, מקניהם וקנינם הלוא לנו הם, וואס הייסט הלוא לנו הם, ס'הייסט מ'גייט מאכן סחורה אבער ער זאגט עס אין א לשון אזוי ס'זאל פאסן מער זיי זאלן עס כאפן. און זיי גייען איין און זיי מל'ן זיך כל זכר, און ויהי ביום השלישי קומען שמעון ולוי, אין די פסוק שטייט אחי דינה, יא, זאל וויסן ווער זיי זענען, פארוואס זיי זענען דא, און זיי קומען, זיי הרגען יעדע איינע, און זיי כאפן די גאנצע זאך, זיי כאפן צוריק דינה, זיי נעמען נאך בביזה, זיי נעמען נאך, זיי כאפן נאך שלל, און ס'קומט. און דאס איז דאס איז די מעשה וואס שמעון ולוי האבן אויסגענארט שכם, קומען זיי צו יעקב און יעקב, דא איז די ערשטע זאך וואס יעקב זאגט, יא ביז יעצט האט יעקב נאך גארנישט גערעדט, וידברו, און ווער האט גערעדט? בני יעקב, די ערשטע זאך וואס יעקב זאגט, וירד יעקב, החריש יעקב, החריש יעקב גייט נאך אן ביז יעצט, החריש יעקב, און ער זאגט פאר די שמעון ולוי וואס האטס ענק געטון, און וואס ענטפערן זיי? הכזונה יעשה את אחותנו, זיי ענטפערן נישט אויף זיין שאלה, ער האט געזאגט ואני מתי מספר, זיי האבן געזאגט נישט דא אזא זאך, נבלה עשה בישראל, מען טוט נישט אזעלכע זאכן.